Welcome to Shas Illuminated! Please enjoy the following shiur. מגילה דף כ"ח, די גמרא דף כ"ז עמוד ב' ברענגט אראפ אז די תלמידים פון ר' פריידא האבן אים געפרעגט במה הארכת ימים, אז איינע פון די זאכן וואס ער האט תולה געווען אין די סיבה פאר אריכות ימים איז ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה, אז אונז ווייסט מען די הלכה איז דאך אז איינע פון די כ"ד מתנות כהונה איז ווען איינער שעכט א בהמה טהורה דארף ער געבן פון די בהמה די זרוע און די לחיים והקיבה דארף ער געבן פארן כהן, ס'איז איינע פון די כ"ד מתנות כהונה. איז פשטות איז נישט מער ווי א דין נתינה, דא א מצוה מען דארף געבן די זרוע לחיים והקיבה. אויף דעם זאגט ער אז ניין, אז דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה, ואמר רבי יצחק כל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים. פונקט אזוי ווי אונז ווייסט מען ווען א מענטש האט א תבואה וואס ער האט נאכנישט מפריש געווען קיין תרומה איז דא א איסור טבל אויף דעם, ס'איז נישט נאר נישט מקיים געווען די מצוה פון געבן פאר די כהן, איינע פון די מתנות כהונה וואס קומט זיך פאר די כהן וואס דאס איז תרומה, איז איז די איז די פירות זענען זענען טובל, ס'איז טבל, טבל איז דא א חיוב מיתה, אויף תרומה איז א מחלוקת אין די גמרא צו א זר שאכל תרומה צו איז חייב מיתה, על כל פנים איז ווי לאנג מ'האט נאכנישט מפריש געווען א דין טבל, און די זעלבע זאך לגבי די זרוע לחיים והקיבה, האלט ר' יצחק אז איינער וואס עסט פון א בהמה שלא הורמו מתנותיה איז כאילו ער עסט טבל. מען דארף פארשטיין מהיכי תיתי ביי טבל שטייט אזוי אין די תורה אז ס'איז דא א חיוב מיתה מ'לערנט אויס דא א חיוב מיתה אז ווילאנג מ'האט נאכנישט מפריש געווען איז עס טבל אבער מהיכי תיתי ביי די זרוע לחיים והקיבה די זעלבע זאך די זרוע לחיים והקיבה איז דא א מצוות נתינה די זרוע לחיים והקיבה מהיכי תיתי אז אז ווילאנג מ'האט נישט מקיים געווען מ'האט מפריש געווען און ער קען אפילו זיין ס'גייט אפילו ווייטער ווילאנג מ'האט נאכנישט געגעבן

ווייל באמת זאגט ער איז דאך עס א מחלוקת די חכמים און רבי אילעאי אין מסכת חולין, לויט די חכמים איז די דין פון זרוע לחיים והקיבה גייט אן אין חוץ לארץ אויכעט, לויט רבי אילעאי גייט עס אן נאר אין ארץ ישראל. און די גמרא איז מסביר וואס איז די מחלוקת, רבי אילעאי לערנט אפ די גזירה שווה פון תרומה, מתנות פון תרומה,

וואס זיי לערנען נישט אפ די גזירה שוה פון תרומה מיט די מתנות כהונה, אין אנדערע ווערטער אז אז וועגן דעם טאקע האלטן זיי אז תרומה טאקע איז נאר נוהג אין ארץ ישראל, און זרוע לחיים והקיבה איז נוהג אפילו אין חוץ לארץ אויך. אונז ווייסט מען דאך אז רבי יוחנן זאגט אין מסכת שבת אז הלכה איז כסתם משנה. איז ווי קען זיין אז די פשט אין די רבי יוחנן'ס הלכה אז אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה, זאגט תוס' איז פשט איז ווייל ער האלט פון די גזירה שווה, מילא וויבאלד מען לערנט ארויס אז נתינה נתינה איז איז הוא הדין לערנט זיך עס אפ בנוגע אז פונקט ווי ביי תרומה ווילאנג מען האט נאך נישט מפריש געווען איז עס טבל, איז אזוי אויך ביי מתנות כהונה ביי די זרוע לחיים והקיבה איז עס טבל, רבי יוחנן לכאורה האלט נישט פון די גזירה שווה.

ווייל פשט איז מ'קען אפלערנען אויב די דין פון תרומה איז נאר נוגע ארץ ישראל קענסטו אפלערנען נתינה נתינה מיט תרומה אז זרוע לחיים והקבה גייט אויך נאר אן די מתנות כהונה גייט אויך נאר אן אין ארץ ישראל נישט אין חוץ לארץ בנוגע די דין אז ווילאנג מ'האט נאכנישט מפריש געווען די תרומה איז דא א דין פון טבל אויף דעם זאגט די טורי אבן קען מען נישט אפלערנען פון תרומה ווייל די זעסט דאך ביי תרומה אליינס די הלכה איז דאך די גמרא זאגט אז אויב אז ביי תרומה ווען ס'נותן עיניו בצד זה און קען ער קען ער עסן פון די אנדערע זייט אפילו דאס הייסט אפילו אן קריאת השם און די עצם זאך אז אז אז נותן עיניו בצד זה איז אוכל בצד זה איז זאגט די גמרא העלפט עס איז הגם זאגט ער אז עס האט נישט ממש מפריש געווען אבער אז עס האט קובע געווען א מקום ווי דא וועט זיין די תרומה קען ער יעצט עסן די אנדערע זייט. איז זאג איך, זעהט מען פון דעם זאגט די טורי אבן אז די געדאנק אז די חזל האבן פארשטאנען אז די געדאנק אז די ווילאנג מען האט נאכנישט מפריש געווען האט עס א דין ווי טבל, די פשט איז וויבאלד ס'איז א אויסגעמישטע זאך ס'איז נישט מבורר וועלכע חלק גייט זיין תרומה און וועלכע חלק גייט זיין טבל, איז די פשט איז איז אט אויב אזוי איז דא א דין פון טבל. אבער וויפיל די זאך איז עומד לעצמו פאסט נישט צו זאגן בכלל אז עס זאל זיין א דין פון טבל. ממילא. זעט מען עס פון תרומה אליינס, איז ממילא פון דעם, פון דארט האבן חזל טאקע פארשטאנען אז נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר העלפט, און ממילא איז אויב אזוי ביי מתנות, וואס מתנות איז דאך בפני עצמו, איז דאך עס ניכר בפני עצמו, עס איז נישט קיין חלק פון די אנדערע בשר וואס איז דא פון די בהמה, עס איז דאך א עקסטערע זאך און עס איז זרוע לחיים והקיבה, איז פשוט אז אז אז אז אפילו לויט רבי אילעאי וואס מען לערנט אראפ א גזירה שוה, פון פון די אלע מתנות כהונה פון תרומה איז כלפי דעם לערנט זיך עס נישט אפ ממילא זאגט ער איז נישט ווי תוס' זאגט אין חולין נאר וואס דען די פשט אין די גמרא איז אז כאילו אוכל טבלים אזוי ווי כאילו ס'איז נאר ס'איז נישט מער ווי א דין דרבנן אז מ'האט גוזר געווען כאילו אוכל טבלים. בכלל דאס וואס די גמרא זאגט אז ר' פרידא האט געזאגט אז ווייל ער האט נישט געגעסן פון א בהמה שלא הורמו מתנותיה

איז די מהרש"א זאגט נישט אזוי, די מהרש"א דארט זאגט אז טאקע די אלע הנהגות וואס שטייט דא אין די גמרא, מיינט נישט צו זאגן ס'איז הנהגות פון מידת חסידות, ס'קען אויך זיין הנהגות מעיקרא דדינא, נאר וואס דען אז רוב מענטשן זענען נישט נזהר אין די הנהגות, ממילא איז קען מען זיך שוין משתבח זיין מיט דעם און תולה זיין מיט דעם אז די סיבה וואס מ'האט זוכה געווען צו אריכות ימים, איז ממילא פארשטיי איך נישט, צום מהרש"א לשיטתו פארשטיי איך נישט די קשיא, אין הכי נמי, תוס' אין אונזערע סוגיא און די ראשונים די מאירי, זיי אלע זאגן אז די אלע

וואס איז די ענין מחמיר צו זיין אויב די הלכה איז נישט ווי אים? אז דו האלטסט ס'ווערט נישט אפגעלערנט פון תרומה וואס ביסטו מחמיר? אלא מאי פשט איז ניין. די גאנצע זאך פון רבי יוחנן איז נישט מער ווי א דין דרבנן. וואס חזל האבן געוואלט אז א מענטש זאל געבן, רבי יוחנן האט פארשטאנען חזל האבן געוואלט אז א מענטש זאל געבן די מתנות כהונה, און דאס וועט אים זיין אזויווי א דערמאנונג אז ווילאנג ער וועט נישט געבן די מתנות כהונה וועט ער דאך נישט קענען וועט ער דאך נישט קענען עסן די בהמה, ממילא דעם וועט זיך געבן איסור דרבנן. אויף דעם זאגט ר' פרידא, אז די לית הלכתא כוותיה, אז די הלכה איז נישט ווי אים, ס'איז נישט געווארן אנגענומען די איסור. אבער דערביי האט זיך יא נוהג געווען צו מידת חסידות, די איסור איז טאקע כדי, טאקע פון די זעלבע סיבה וואס ר' יוחנן האט עס גע'אסר'ט, כדי ער זאל טאקע מאכן זיכער אז ער איז מפריש די זרוע לחיים וקיבה און ער גיבט עס פאר די כהן, און איז מקיים זיין מצות עשה, ממילא דעם האט ער זיך אפגע'אסר'ט. ממילא לכאורה איז טאקע דער תירוץ פון דער מהרש"א שטימט זייער גוט מיט די מהלך פון די טורי אבן.

מען קען נישט זאגן אז עס איז ממש אזוי חמור ווי אוכל טבלים, דאס קען מען נישט זאגן. פשט איז אז לכאורה וואס ער מיינט צו זאגן איז אז תוס' טאקע לערנט ווי די טורי אבן טאקע טענה'ט טאקע אז מען קען טאקע נישט צושטעלן אז עס איז ממש נאר דען אלא מאי עס איז א איסור דרבנן ממילא קען עס נישט אנרופן אז עס איז כאילו אוכל טבלים. איז לכאורה לויט דעם בלייבט צוריק שווער די קשיא וואס איז די רבותא אז ער האט נישט געגעסן פון א זאך וואס איז אסור צו עסן? איז אויף דעם ענטפערט דער שפת אמת דארף מען זאגן א לא תוספות אז רב פרידא אליינס האט געהאלטן נישט אזוי ער האט געהאלטן אז ס'איז יא מותר מן הדין נאר וואס דען ער האט מחמיר געווען אויף זיך אליינס די גמרא זאגט ווייטער א די גמרא גייט דאך ווייטער מיט די אלע סיפורים וואס מ'האט געפרעגט די די אמוראים אדער די תנאים האבן געפרעגט זייערע זייערע רעבעס וואס האבן זיי זוכה געווען צו אריכות ימים זאגט די גמרא אז איינע פון די זאכן איז ווייל ער ווייל ער ווייל ער פלעגט נישט נעמען קיין מתנות, און די גמרא זאגט דארט אז מען האט געפרעגט רבי עקיבא האט געפרעגט רבי נחוניא רבי נחוניא הגדול וואס האט ער זוכה געווען, דאס האט ער געזאגט אז ער פלעגט נישט נעמען קיין מתנות, לא קיבלתי מתנות, די גמרא מסביר כי הא דרבי אלעזר כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה, לא הוה שקיל האט ער נישט גענומען קיין מתנות, וכי הוה מזמני ליה לא הוה אזיל, ואמר להו, און ער פלעגט זאגען, לא ניחא לכו, עטס ווילטס נישט דאחיי איך זאל לעבן דכתיב שונא מתנות יחיה, ממילא אויב איך וועל נעמען מתנות וועט מיין לעבן ווערן קערצער, ממילא וועגן די זעלבע סיבה האט ר' נחוניא אויכעט מקפיד געווען נישט צו נעמען קיין מתנות פון מענטשן. יעצט וואס איז די טעם האיסור פון שונא מתנות יחיה איז אויסרעדן זעקס מהלכים בנוגע די איסור פון שונא מתנות יחיה. רש"י אויפן פסוק אין משלי איז מסביר אז מאחר ואדם זה שונא מתנות, כל שכן ששונא את הגזל. אין אנדערע ווערטער רש"י לערנט אז די די סיבה וואס מ'זאל נישט נעמען קיין מתנות פון פון א מענטש אומזינסט איז ווי א סייג צו די איסור פון גזל, א מענטש געוויינט זיך צו ער נעמט נישט פון יענעם קיין זאכן, קומט ער נישט צו נאכדעם אז ער צו גזל. רבינו בחיי אין כד הקמח ערך חמדה.

איז זעהט מען אביסל ענליך צו רש"י, רש"י לערנט א סייג אז ער קומט נישט אן נאכדעם צו גזל, און ער לערנט אז די ענין פון פון די מתנות איז לויט דעם איז א סייג און הרחקה אז ער זאל נישט צוקומען צו גליסטן פון קיין מענטשן קיין זאכן, ווייל די רגע א מענטש וואס ער איז מוכן צו מקבל זיין מתנות קען ער צוקומען צו עובר זיין די איסור פון לא תחמוד. דריטע מהלך איז דער מגיד משנה אין הלכות זכיה ומתנה פרק י"ב הלכה י"ז,

געוויינט אים צו צו א לעבן וואס ער קומט נאכנישט, נאכדעם קומט ער נישט צו צו קנאה, תאווה והכבוד, די אלע זאכן, ווייל ער איז א מענטש וואס ער קאנטראלירט זיך, ער דארף נישט קיין מתנות פון מענטשן, ער איז זיך מסתפק במיעוט, דאס איז די דאס איז די גדר הדבר פון שונא מתנות יחיה. די רלב"ג און די מצודות דארט אויפן פסוק אין משלי, זיי זאגן א צווייטע געדאנק, אז די געדאנק איז, משום שהוא בוטח בהשם ואינו נשען על מתנות אנשים. לויט זיי איז עס מער אזא סייג פון. צו בטחון, ס'איז א גודל בטחון, אז איינער איז באמת בוטח בהשם, איז זוכט ער נישט צוצוקומען צו קיין מענטשן, אזוי איז אויך משמעות אין די לשון הרמב"ם הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה לא יקבלו מתנות מאדם אלא בוטחין בהשם יתברך בהשם ברוך שמו לא בנדיבים והרי נאמר ושונא מתנות יחיה. עס איז נישט ממש א ראיה ברורה פונעם רמב"ם, ווייל לכולי עלמא לערנט זיך די פשט אין די פסוק, די אנדערע מפרשים זענען דאך מסביר אז שונא מתנות יחיה, וואס איז יחיה? פיין, ס'איז הרחקה פון גזל, ס'איז הרחקה פון חמדה, הסתפקות במיעוט, וואס איז יחיה, ווייל פשט דערין איז וויאזוי טאקע וויאזוי טאקע ארבעט א מענטש אז ער זאל טאקע זיין שונא מתנות, איך פארשטיי פארוואס איז די ענין, ווייל הרחקה פון גזל, הרחקה פון חמדה, הסתפקות במיעוט, וויאזוי ארבעט מען טאקע אויף דעם, דורך דעם וואס א מענטש האט בטחון, ער ווייסט אז אלעס וואס ער האט שטעלט אים צו דעם אייבערשטן, סאו לכולי עלמא איז למעשה דער וועג ווי צו ארבעטן אויף דעם איז די בטחון. נאר די חילוק איז די ערשטע דריי פשטים, די סיבה וואס איך דארף זיין שונא מתנות איז נישט ווייל בעצם איז דא א פגם אין בטחון אזוי שטארק אז איך וויל עפעס האבן פון איינעם אז איינער זאל מיך געבן עפעס, נאר די סיבה איז אז א סייג פון גזל, און אזוי ווי די אלע אנדערע מהלכים וואס מען האט פריער געשמועסט. נאר די וועג ווי צו ארבעטן איז אז מען מאכט זיך שטערקער די בטחון ביי זיך, און מען זוכט נישט צו זיין נשען אויף מענטשן, איז דורכדעם איז. טאקע דורך דעם דורך דעם קען מען ארבעטן אויף זיך צו האבן די מידה פון זיין א שונא מתנות ממילא איז יחיה. די סמ"ע אין סימן רמ"ט סעיף קטן ד, ער זאגט א אנדערע מהלך, ער זאגט אז איינער וואס ער להוט נאך מתנות דארף יעצט חונף זיין את הבריות, ווייל ער וויל דאך א מענטש זאל אים געבן מתנות, ממילא איז ער זיי נישט מוכיח אויף זייערע מעשים רעים, און די פרישה לייגט דא צו, און דאס וואס די פסוק זאגט אז כל המצוות יחיה, און אשר דעת האדם להוט אחר קבלת מתנות בסברו שיחיה די מתנות לנפשו ולנפש ביתו, על כן כתוב שאדרבה בטח בהשם ושונא מתנות ער איז יחיה. ר' מאיר אריק אין מנחת פתים, אורח חיים סימן תצ"ח זאגט אז לויט דעם קומט אויס אז פון א גוי קען מען יא מקבל זיין מתנות, ווייל א גוי איז מען דאך נישט מצווה להוכיח, הוכח תוכיח את עמיתך ולא עכו"ם, און ממילא זאגט ער לויט דעם וועט אויסקומען, לויט די אנדערע טעמים האט עס נישט האט עס נישט צו טון פון ווער דער וואס גיבט די מתנה, די עיקר נקודה איז אז ער געוויינט זיך צו נישט צו נעמען קיין זאכן בחינם פון מענטשן, אבער לויט די ווארט איז דאך עס נישט קיין ווארט, עס איז נישט דא בעצם קיין פראבלעם צו נעמען זאכן בחינם פון מענטשן, פראבלעם איז נאר אז דאס וועט צוקומען זאל נישט וועלן מוכיח זיין אויף די מעשיהם הרעים, ממילא אז א גוי וואס איז נישט דא קיין מצוות תוכחה קען מען יא מקבל זיין א מתנה. לכאורה קען מען צולייגן נאך א נפקא מינה, באופן וואס ער ווייסט נישט ווער די שולח איז, ער ווייסט נישט ווער עס קומט געבן די מתנה, אז איינער מאכט אזא אזא אזא בסוד, ער לייגט אים אראפ א מתנה, ער ווייסט נישט ווער דאס איז, און דעמאלס לכאורה נישט שייך אז ער וועט זיך מונע זיין פון יענעם מוכיח זיין, איז לויט די מהלך פון די סמ"ע דארף אויסקומען אז אזא אזא מין זאך וואלט יא געדארפט זיין מותר. ספר חסידים, סימן שט"ז, זאגט אז די טעם פאר שונא מתנות יחיה, שמא הנותן צר עין, וכתוב די פסוק זאגט אין משלי קאפיטל כ ג פסוק ו, אל תלחם את לחם רע עין, אל תלחם את לחם רע עין, דאס איז האסטו א פראבלעם ווען דו עסט ברויט וואס ס'קומט מיט א רע עין, וואס אפילו יענער געבט דיך עס קענסטו נישט וויסן אז יענער האט זיינע חשבונות אבער איז א צר עין אז דאס וואס ער געבט דיך, ס'איז מער אזא ענין פון עין הרע.

איז אין שולחן ערוך סימן רכ"ג סעיף ה' איז משמע, דער שולחן ערוך זאגט דארט אז מען דארף מאכן א ברכת הטוב והמטיב, שולחן ערוך זאגט נישט שהחיינו, איז אין תשובת דמשק אליעזר סימן ב', פון רבי אליעזר צוקער דער איידעם פונעם קול אריה, זאגט ער, ווייל די פשט איז, די ברכת שהחיינו איז נתקן געווארן, נאר א זאך וואס איז אויף א דבר של שמחה ממש, א בשלימות'דיגע שמחה, ממילא אזוי ווי מען ווייסט אז דארט ווי איז דא צערא לינוקא מאכט מען נישט קיין שהחיינו, הגם אוודאי איז דא שמחה אז מען ברענגט אריין א קינד, בבריתו של אברהם אבינו, אבער אויב ס'איז דא עפעס צערא לינוקא, איז די שהחיינו קומט נאר ווען ס'איז ממש א שלימות פון א שמחה, איז ממילא זאגט ער, איז אין הכי אין הכי נמי אז דער מענטש נעמט יעצט די מתנה פון יענעם. אבער ווייל יעצט אט די מינוט ער וויל יענץ האבן, ס'איז אים ניחא ליה, איז פון דעם אוודאי מאכט ער א ברכת הטוב והמטיב, למעשה יעצט איז פאר אים טוב. ברכת שהחיינו וואס פעלט אויס זיין א שמחה שלימה ווי מ'האט געזאגט, איז אזא זאך קען מען נישט מאכן קיין שהחיינו, ווייל למעשה איז אליה וקוץ בה, טאקע טאקע ער האט טאקע הנאה דערפון און וועגן דעם טאקע נעמט ער עס, אבער מצד שני איז דא א דין שונא מתנות יחיה, פשט איז אז למעשה איז עס מקצר ימיו ווי מ'זאגט, ממילא איז. ס'איז טאקע א שמחה פאר אים, ווייל ער מאכט הטוב והמטיב, אבער ס'איז נישט גענוג א שמחה שלימה צו קענען מאכן אויף דעם א שהחיינו. כעין זה, די יסוד זעט מען אויך אין רשב ם אין בבא בתרא אין דף קל"ח עמוד א, און אין די רשב"א אין קידושין דף כ"ג עמוד א, אז זיי זאגן דארט אז נישט נאר ביי, אז זיי זאגן אז הוא הדין ביי א מתנה איז דא א דין אז זכין לאדם שלא בפניו, טייטש אז אויב א מענטש איז זוכה א מתנה פאר יענעם שלא בפניו,

זאגט אבער דער רשב"א, אבער אויב ער איז צווח און ער שרייט אז ס'איז נישט ניחא ליה, איז ער נישט זוכה למפרע. אין אנדערע ווערטער, אנדערש ווי למשל איינער איז, מען האט משחרר געווען א עבד און ער שרייט איז צווח אז ער וויל נישט, איז די הלכה איז אז זכות גמור איז קען מען נישט קען מען נישט זיין כעומד וצווח, ווייל ס'דא איז דא א פרשה אין די תורה אז מען קען זוכה זיין פאר א מענטש שלא מדעתו, איז דא איז פשט איז אזוי, דא איז א זאך וואס איז אזוי ווי א דבר ביניים, אזוי ווי מען האט געזען למשל פון די דמשק אליעזר, מצד אחד מאכט מען הטוב והמטיב, אבער מען מאכט נישט קיין שהחיינו. ממילא א שהחיינו קען מען נישט מאכן ווייל למעשה א שמחה שלמה איז נישט דא, איז פשט איז ס'איז דא, ס'איז אזוי ווי אלי' וקוץ בה, ממילא איז בנוגע זכות אוודאי איז דא די פרשה פון זכי' אויף דעם, אבער א מחאה קען העלפן אז איך קען זאגן ביי מיר וועגט איבער מער די שונא מתנות יחיה ווי צו באקומען די מתנה, אנדערש ווי א זכות גמור וואס דעמאלטס העלפט נישט קיין מחאה. די גמרא זאגט ווייטער אז שאל רבי יהושע בן קרחה, שאל רבי רבי יהודה הנשיא האט געפרעגט פון רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים, אמר לו האט ער אים געזאגט, קצת בחיי, וואס פרעגסטו מיר, אמר לו רבי ניין תורה היא וללמוד אני צריך, איך וויל איך וויל איך וויל וויסן ווייל איך וויל אויך מקיים זיין דאס צו קענען האבן אריכות ימים, האט ער געזאגט מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע, איך האב מיין לעבן נישט געקוקט אויף א דמות פון א אדם רשע. וואס איז דער ביאור הדבר אז וואס איז די פראבלעם צו קוקן אין די דמות פון א אדם רשע? איז איז איז איז איז דא אין דעם כמה פשטים. דער רבינו יונה שערי תשובה שער שלישי אות קצ ג זאגט דער רבינו יונה הצדיקים מאוס ימאסו את הרשע כמו שנאמר

אז ס'איז דא אין די צלם א דמות מראה אדם צו מ'קען דערקענען צו ס'איז דא א צורה רוחנית לטובה אדער לרע, און ממילא ווען מ'קוקט אויף דעם און אויב ער איז פוגם געווען אין זיין אין זיין אין זיין אין זיין צלם איז קען מען זעהן אז ווי די ווי אז די כוחות הטומאה זענען שולט אויף דעם מענטש, די יסוד שטייט אויך אין אור החיים הקדוש אין פרשת וירא קאפיטל יט פסוק י ז. די יערות דבש אין חלק א' דרש ז און די חתם סופר אין פרשת וישלח ברענגט אראפ בשם זיין רבי דף לו אז די פשט איז א צווייטע פשט אז די ראיית פני הרשע איז פוגם און מזיק די נפש פונקט זאגט ער ווי די ראיית פני הצדיק איז מוסיף פאר די נפש א שפע טובה וברכה ווייל אויפן צדיק איז שורה די אור השכינה איז די זעלבע זאך פארקערט אויכעט אויפן רשע איז דא א רוח טומאה און ס'איז פוגם אין די קדושת הצלם אלקים אויף ווער ס'קוקט עס אן די יסוד שטייט שוין אויך אין אלשיך אין פרשת נח אויף די פסוק וערות אביהם לא ראו. ר' עקיבא אייגער איז מציין אין גליון השס צו די מגן אברהם סימן רכ ה סעיף קטן כ. די מגן אברהם האט א קשיא וויאזוי שייך צו מאכן די ברכה שככה לו בעולמו אויב מען זעט בריות נאות אפילו עכו"ם ס'איז דאך אסור להסתכל על העכו"ם ווייל ס'איז דאך אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע. זאגט די מגן אברהם אז די ברכה איז בנזדמן לו שראה עכו"ם, אז פונקט געמאכט, ער האט טאקע נישט געקוקט, נאר וואס דען, פונקט די גוי דארט האט פונקט געזען, דעמאלטס מאכט ער די ברכה. נאר זאגט די מגן אברהם אזא חידוש, אז קען זיין אז דווקא הסתכלות מיינט אז מען קוקט, מען איז זיך מתבונן, אבער ראיה בעלמא איז מותר. אזוי פסק'נט די משנה ברורה, פסק'נט די משנה ברורה אין סימן רכ ה סעיף קטן ל ג, דארט אין די הלכה פסק'נט ער אויך אזוי ווי די שיטה פון המגן אברהם. פון די פוסקים זעהט עס אויס אז די איסור פון הסתכלות בפני רשע איז ממש א איסור ברור להלכה, די טורי אבן זאגט אז אויב אזוי וואס האט זיך מתפאר געווען רב שיע בן קרחה אז ער האט נישט געקוקט אויף א אדם רשע, ווייל מכל מקום אי אפשר לרוב העולם להיזהר בזה, לכן התפאר שהוא היה נזהר לכן זכה לאריכות ימים. און באמת האט ער מכוון געווען צו די ווערטער פון די ווערטער פון. איינער פון די ראשונים, רבי יודא בר קלונימוס פון שפיירא, דער רבי פון די רוקח, אין זיין ספר ערכי תנאים ואמוראים, ערך רב שיע בן קרחה, און דאס וואס די גמרא זאגט שפעטער, תיתי לי דלא נסתכלתי בדמות גוי, זאגט ער, פארוואס האט ער זיך בארימט בדמות גוי, פארוואס אבער האט זיך, פארוואס האט ער געקוקט אויף, ס'איז משמע אויף אידן האט ער יא געקוקט, אפילו אויף א איד א רשע, זאגט ער, אך בישראל רשע לא היה יכול להיזהר מלהסתכל, זעט מען אז ס'איז זייער שווער צו זיין נזהר נישט צו קוקן אויף א אדם רשע. יעצט לויט די ראשונים וואס האלטן אז מ'האט זיך נאר מתפאר געווען מיט מידת חסידות, יא, און ס'האבן שוין געשמועסט די מחלוקת פון מהרש ל און אנדערע ראשונים, און די ראשונים, דארף מען זאגן אז ס'איז נישט קיין איסור מעיקר הדין, נישט ווי די אחרונים וואס זיי האבן אנגעלערנט ס'איז א איסור מעיקר הדין, ס'נישט מער א מידת חסידות, איז ממילא האט ער זיך מתפאר געווען אז ער האט מחמיר געווען אויף דעם אויך, אדער וועט מען זאגן א פשט איז אז ער האט נישט אפילו געקוקט קיין ריאה בעלמא, די איסור זאגט ער דער מגן אברהם זאגט נאר הסתכלות, און ער האט אפילו נישט געקוקט, זאגט ער איז ער, הגם די דיוק איז דאך פון די לשון לא הסתכלתי, אבער מ'וועט אפשר קענען מדחיק זיין צו זאגן וואס איז פשט אז וואס האבן זיי זיך מתפאר געווען, אויב מ'וועט אננעמען ווי די ראשונים וואס זיי נעמען אן אז די התפארות איז נאר געווען א זאך וואס איז מידת חסידות. די גמרא אין דף כ ח עמוד ב' זאגט די גמרא, בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין, זענען דא כמה שיטות אין די ראשונים, איז שיטת רש י דיבור המתחיל על תנאי משמע אז א תנאי העלפט און ס'איז מתיר השתמשות אין די בית הכנסת שבבבל אפילו בישובן אפילו ווען די אפילו ווען ס'שטייט אזוי שטייט די ראש אין בבא בתרא אין פרק א' סימן ד' בדעת רש י, די ראשונים פרעגען אז שפעטער אין די סוגיא שטייט רבינא ורב אדא בר מתנה זענען נישט אריינגעגאנגען אין בית מדרש ווען ס'האט גערעגענט נאר ווייל שמעתא בעיא צילותא. לויט רשי, וואס האבן זיי נישט געקענט אריינגיין? תיפוק ליה דבתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין, ער איז דאך געווען אין בבל, ממילא איז דאך נישט דא די איסור פון זיך משתמש זיין מיט דעם אפילו נישט לצורך לימוד התורה. ענטפערט די אור זרוע, און יא אז פשט איז אז באמת טאקע איז עס געווען מותר, נאר וואס דען, זיי זענען נישט אריינגעגאנגען ווייל זיי האבן מחמיר געווען על עצמם. אבער דער רמב ן, דער רמב ן ברענגט עס אראפ אין דף ט' עמוד א' אין דפי הרי ף, איז דער רמבן אפילו האלט טאקע ווי רשי אז ס'איז נישט דא קיין נפקא מינה צווישן שעת ישובן און חורבנן, פארוואס איז די היתר פון בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין, און פשט איז אז ס'מותר ס'מותר אז די תנאי איז מתיר די השתמשות אפילו בשעת בית מדרש שטייט, האלט ער אבער איז אביסל מער מחמיר ווי רשי, לויט רשי העלפט די תנאי אז מ'קען דארט עסן און טרינקען אפילו שלא מדוחק, אבער לויט די רמבן העלפט נישט די תנאי נאר זיך משתמש זיין דארט מדוחק, און די רמבן זאגט אדער נאר ווען ס'איז א דוחק אדער צורך שעה אדער א תלמיד חכם וואס איז זיין מקום איז דוחק און האט נישט קיין מקום מרוויח צו עסן, די זעלבע זאך זאגט די שער הציון די משנה ברורה אין סימן קנ"א סעיף קטן י"ד אז צורך רבים הייסט איז אויך מותר לויט די רמב"ן נאר דעמאלטס איז עס מותר. יעצט מ'דארף פארשטיין, מ'דארף אביסל מער מעמיק זיין און דער פשט אז בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין איז דער פשט איז אז פשט איז אז תנאי הן עשויין מיינט אז איך מאך לכתחילה אז זאל נישט האבן אויף זיך קדושת בית הכנסת אז אפילו איך שטעל עס אוועק א בית מדרש מיין איך נאר אז זאל זיין א מקום תפילה זאל דאווענען דארט ווייל איך וויל נישט זאל חל זיין אויף דעם קדושת בית הכנסת דאס איז דער פשט פון על תנאי הן עשויין וואס בעצם האט עס בכלל נישט קיין שם בית הכנסת אנדערע ווערטער פאר דעם מעלה אז מען דאווענט אין א מקדש מעט האט עס נישט למשל למשל אויב מוז עס זיין אז א. און לויט דעם דארף אויסקומען אז איינער מאכט א מנין ביי אים אינדערהיים איז נישטא קיין שום מעלה ער זאל ענדערש גיין דאווענען בית מדרש ווייל עס האט נישט קיין קדושת בית הכנסת בכלל, אדער ניין לעולם איז יא בית הכנסת נאר מען קען מאכן תנאים אין די קדושה אוודאי האט עס א שם בית הכנסת מען קען מאכן תנאים אז די זאכן אז עס זאל נישט האבן אזא מין שטארקע קדושה עס איז שייך צו מאכן תנאים בפרט אונז האבן ארום גערעדט אז פשטות די דין קדושה איז נישט מער ווי א דין דרבנן איז ממילא איז פשט איז מען קען מאכן תנאים אין די קדושה וויאזוי אויסצושטעלן די קדושה.

ס'האט הלכות פון בית הכנסת אז מ'דארף עס בויען ס'זאל זיין די העכסטע פון אלע פון אלע הייזער אין די שטאט, אויך דא א איסור פון נתיצת אבן וואס די הלכה איז מ'טאר נישט נותץ זיין א אבן פון א בית הכנסת, וכהנה איז דא שאלות וואס מ'קען וואס מ'קען דן זיין, לכאורה פון דעם וואס מ'זעהט אז קלות ראש איז אסור איז פשטות משמע אז ס'הייסט יא בית הכנסת, אויב נישט פארוואס זאל עס זיין אסור די גמרא זאגט דאך אז קלות ראש איז אסור.

אז מען הייסט נישט מתחילה אז זאל נישט האבן קיין שם בית הכנסת, איז נישט מער א פלאץ וואו מען דאווענט דאס וואס האט נישט קיין שם בית הכנסת, מה שאין כן די רמב"ן וואס האלט ס'נאר בדוחק, קען זיין טאקע ער האלט טאקע אז ס'נאר א תנאי אין די קדושה, אבער תוס' און די רא"ש האבן יא מוכיח, זענען יא מוכיח אז פון דעם וואס האבן, די גמרא זעט מען אז ווען ס'האט גערעגנט האבן זיי נישט געוואלט אריין גיין נאר ווייל זיי האבן, נאר ווייל דאס האט צוגעהאלפן זייער לערנען, זענען זיי יא מוכיח אז מען זעט פון דעם, זאגט ער אז די תנאי העלפט נאר אויף די שעת חורבנו. אבער אויף די שעת ישובו ווי לאנג די בית מדרש שטייט, דעמאלטס העלפן נישט די תנאים. ממילא וועגן דעם זיי זיינען נישט אריינגעגאנגען אין בית מדרש ווען נישט שמעתתא בעיא צילותא ווייל דעמאלטס איז נאך די בית מדרש געשטאנען, ווייל דעמאלטס העלפט נישט קיין תנאי. נאכדעם לייגט תוס' צו א יסוד אז די תנאי העלפט נאר דווקא אין חוץ לארץ, וואס אין חוץ לארץ, אין בבל, וואס איז לעת בוא גואל במהרה בימינו, וועט דאך עניוועיס ווערן תפקע די קדושה, מ'וועט דאך ארויפגיין קיין ארץ ישראל, איז ממילא איז. איז איז איז דעמאלטס העלפט צו קענען מאכן א תנאי, אבער ארץ ישראל וואס די קדושת בית הכנסת וועט קיינמאל נישט ווערן נפקע, איז דעמאלטס קען מען נישט מאכן קיין תנאי, איז דא צוויי זאכן וואס תוס' זאגט, אויך דארף מען פארשטיין תוס', וואס איז די נפקא מינה ווילאנג ס'איז ישובן אדער חורבנן, די משנה שטייט אפילו ווען ס'איז די בית המדרש און בית הכנסת איז נחרב האט עס נאך אלץ די קדושה און מען טאר זיך אלץ נישט אויספירן די אלע זאכן וואס מען טאר נישט טון אין א בית מדרש, איז ממילא וואס איז אויב זעהט דא אז ס'העלפט א תנאי, ס'וואס זאגט תוס' אז ס'העלפט א תנאי אויף די חורבנים? וואס איז א נפקא מינה? אויף חורבנים איז אויך דא די אלע דינים אויף פון קלות ראש, און נישט נאר קלות ראש, די אכילה שתיה די אלע זאכן, שטייט דאך אין די משנה אפילו אפילו ווען ס'איז שומם און אז עדיין בקדושתן הן עומדים. איז ממילא איז אויב ס'העלפט יא א תנאי, איז פארוואס קען נישט העלפן קיין תנאי ווען בית המ ווען די בית הכנסת שטייט נאך, אזוי ווי לויט רשי? און בכלל וואס האט עס צו טון מיט דעם ווייל לעת הגואל ווערן תפקע קדושתם, וואס איז פשט? לכאורה איז די סברה פון תוס' און די ראש איז אז זיי פארשטייען אז שטייט דא אין די סוגיא א חידוש אז מ'קען מתנה זיין אויף די קדושה, אזוי ווי די צווייטע צד וואס מ'האבן גערעדט אז פשט איז א בית הכנסת, אבער מ'קען מאכן תנאים און מגביל זיין די קדושה. ממילא האלט תוס' אז נאר ווען די גאנצע קדושה מכתחילה איז א שוואכע קדושה, דאס אז בעצם איז א מצב אז די בית מדרש איז חרוב, און מען רעדט בחוץ לארץ וואס די גאנצע קדושה איז אויף ווי עומדת להפקיע בעת ביאת הגואל, אזא קדושה קלישתא, אזא שוואכע קדושה קען מען מאכן תנאים. די עיקר ווערטער פון תוס' איז דער מגן אברהם סימן קנ א סעיף קטן טו, וואונדערט זיך אז די גמרא זאגט דאך שפעטער אין דף כט עמוד א, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל,

איז מכח די קשיא זאגט די קרבן נתנאל אין אות נון אז די וואס שטייט אז בתי כנסיות עתידין לקבוע אין ארץ ישראל מיינט עס אז אז מיינט עס נישט מער ווי צו זאגן אז אז אז ס'וועט באקומען קדושת הארץ אזוי ווי הר תבור און כרמל אבער ס'וועט נישט האבן קיין קדושת בית הכנסת אינטערסאנטע חידוש וואס ער וויל אפלערנען מחמת די קשיא, ממילא זאגט תוס' אז די תנאי העלפט נאר אין חוץ לארץ זאל בלאו הכי לעתיד ווערן נפקע זייער קדושה.

איז וויבאלד ס'איז חרוב געווארן נאך פאר די ביאת הגואל, אזעלכע זאכן וועט נישט אריבערקומען קיין ארץ ישראל. ממילא לויט דעם קומט אויס אז ביידע מהלכים אין תוס', ביידע נקודות וואס תוס' זאגט, איינס אז די תנאי העלפט נאר, די תנאי העלפט נאר בחרבנן, און די צווייטע אז נאר, די תנאי העלפט נאר אין בבל נישט אין ארץ ישראל, ווייל די בבל ס'וועט ווערן נפקע די קדושה, לויט דעם איז ביידע נקודות זענען איין תירוץ. אז די געדאנק איז אז ווייל ס'איז נישט עתידין לקבוע אין ארץ ישראל, פארוואס? ווייל ס'איז שוין חרוב, ממילא איז די קדושה עניוועיס עומדת להפקיע, ממילא איז א שוואכערע קדושה, ממילא קען מען זיך אויסנעמען תנאים. נאך זאגט דער מגן אברהם אז ס'קען זיין אז נאר די בנין איז עתיד לקבוע אין ארץ ישראל אבער די קרקע נישט, ממילא איז וועגן דעם איז בחוץ לארץ בחורבנו עט העלפן א תנאי זיך צו קענען משתמש זיין די קרקע, ווייל עניוועיס די ווענט שטייען נישט עניוועיס, די ווענט זענען די וואס גייען ארויפגיין, ממילא די קרקע גייט דאך עניוועיס נישט ארויפגיין, און ממילא איז וויבאלד לעת ביאת הגואל וועט דאך עניוועיס ווערן נפקע די קדושה פון די קרקע וועגן דעם איז א שוואכערע קדושה. אויף דעם פרעגט ער אבער אז ווי קען מען זאגן אזא תירוץ אין תוס' ווייל די קרקע פון תבור וכרמל איז דאך יא עתידין לקבוע ארץ ישראל די גאנצע חפצא פון תבור וכרמל איז א איז א בארג ס'איז קרקע איז אויב אזוי הוא הדין בית הכנסת די קרקע פונעם בית מדרש דארף ווערן אויך אפגעלערנט פון תבור וכרמל אז זאל אויך ווערן נקבע אין ארץ ישראל. דער חתם סופר אין אורח חיים סימן ל ענטפערט אויף דעם אז ס'איז אנדערש, ווייל די זכות פון תבור וכרמל איז געווען, זיי זענען געקומען צו לערנען תורה ווי די גמרא זאגט, און פון דארט לערנט מען אויס אז עצים ואבנים וואס זענען אויך נדלדל ממקומם און זענען געווארן א חלק פון א בנין וואס איז מרביץ תורה און תפילה, איז בזכות זה זענען עתידין לקבוע בארץ ישראל. זאגט ער, ממילא איז פשוט, די תבור וכרמל איז די קרקע איז אריבערגעקומען, ביי די בית מדרש איז נישט די קרקע אריבער געקומען, ס'איז די עצים ואבנים וואס איז געקומען פון זייער פלאץ כאילו, און מ'האט עס אריין געלייגט און ס'איז געווארן נשקע בבנין וואס בזכות זה איז עתידין לקבוע בארץ ישראל. ממילא איז שייך טאקע צו זאגן די תירוץ אז ס'דא א חילוק פון דעם קרקע און אין די עצם בנין פון די בית מדרש. איך ש י איז די עיקר שיטת התוס' פשטות איז מחמיר אויף רש י, ווייל לויט רש י העלפט די תנאי אפילו בבנינו, לויט תוס' העלפט נישט די תנאי נאר נאר בחורבנו, אבער באמת איז דא א קולא לויט תוס' אויך, ווייל לויט תוס' איז בחורבנו העלפט א תנאי אינגאנצן, אפילו לגבי חשבונות, וואס די גמרא רופט אן קלות ראש, מה שאין כן לויט רש י איז בחורבנן איז אסור צו מאכן חשבונות, פשט איז ווייל לויט תוספות לערנט אויב שטייט אין די גמרא אז מען אז עס איז אסור צו מאכן חשבונות, איז לויט רשי דארף מען זאגן אפילו עס טאקע איז על תנאי, אבער א ממש א בזיון גמור טאר מען נישט, האבן שוין פריער מסביר געווען, און לויט תוספות ניין, קען טאקע זיין אז די סיבה וואס מ'טאר נישט מאכן חשבונות ווייל דעמאלטס מיינט נאך אז רעדט מען ווען בית מדרש שטייט נאך, אבער אין הכי נמי דארט וואו בית מדרש איז שוין חרוב געווארן, איז דעמאלטס ווערט עס אינגאנצן אויס די קדושה, און און מען מעג אפילו טון אפילו זאכן וואס זענען ממש וואס ממש קלות ראש. די ראש איז ארכביה אתרי ריכשי, ער איז מחמיר ביי ביידע, ער האלט אז בבנינם העלפט נישט קיין תנאי, און האלט בחורבנם איז אויך אסור חשבונות של רבים און אזוי פסק'נט דער שולחן ערוך. די גמרא זאגט. בנוגע אמר רבא חכמים ותלמידיהם מותרים זיי מעגן יא טוהן די תשמישים אין בית מדרש, דאמר רבי יהושע בן לוי מאי טעמא מאי בי רבנן, פארוואס רופט מען בית מדרש בי רבנן די הויז פון רבנן, ווייל ס'איז ביתא דרבנן, ס'איז ביתם לכל דבר, און וואס איז די היתר פון תלמידי חכמים אין בית מדרש, איז די מפרשים זענען מסביר די רשב ש אין תשובות אין סימן רע ד די לבוש אין סימן קנ א, די יעבץ אין מור וקציעה אין סימן קנ א, די מסביר די טעם איז ווייל די בתי מדרשות האט מען על תנאי זה שטעלט מען אוועק די קדושת בית הכנסת אז די תלמידי חכמים וואס דרייען זיך דארט א גאנצן טאג אז זיי איז כאילו התנו מתחילה אז זיי זאלן יא קענען עסן און טרינקען כאילו א תנאי אזוי ווי מ'האט פריער געלערנט אין בבל איז דא א תנאי איז דא אויך אזא מין מושג פון אזא תנאי איז בפשטות איז אביסל אינטערסאנט ווייל לויט דעם קומט אויס פאר אנדערע מענטשן איז עס אסור ווייל ס'איז דא קדושת בית המדרש, און פאר די, און קומט אויס די תנאי איז נישט אז ס'מוז נישט זיין קדושת בית הכנסת, נאר די תנאי איז אין די קדושה אליינס קען מען עס מגביל זיין כלפי געוויסע מענטשן. אבער לולי דבריהם מיין איך אז מ'דארף בכלל נישט צוקומען צו דעם. די היתר ביי תלמיד חכם איז נישט מצד תנאי. די פשט דערפון איז, רשי האט דאך מסביר פריער אין די איסור אין אוכלין, אז זאגט רשי, זאגט רשי אז רשי לערנט דאך פשט אז דאס שטייט די ברייתא הייבט דאך אן דף כ"ח עמוד א' זאגט די ברייתא אז תנו רבנן בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלים אין שותים איז רשי לערנט דאך די רמב"ם לערנט אז אז קלות ראש מיינט דברים בטלים און נאכדעם דא די משנה נאך זאכן אין אוכלים רשי לערנט אז די אין אוכלים ואין משקין די אלע זאכן איז גייט אריין דאס איז די פירוש פון קלות ראש וואס דאס איז אסור כדי די יסוד האיסור איז די קלות ראש דאס איז די איסור פון די אלע זאכן צו טון אין בית הכנסת. מילא אויב אזוי איז קען זיין פשוט אז די גמרא האט געמיינט צו זאגן אז תלמיד חכם איז אנדערש ווייל תלמיד חכם ווען ער זיך משתמש אין בית הכנסת נישט נאר פאר לערנען תורה ער עסט און טרינקט איז פשט איז דאס דאס דאס זיי טוען עס זעהט מען נישט אין דעם קיין קלות ראש א מענטש וואס זיצט נישט אין בית מדרש א גאנצן טאג וואס עסט און טרינקסט אין בית מדרש א גרינגשעצונג אין בית מדרש אבער א מענטש וואס דאס איז זיין הויז ער איז דארט א גאנצן טאג איז נישט דא קיין קלות ראש, מיט די פעולות וואס ביי א נארמאלער מענטש וואלט וואלט זיך אוועק געשטעלט א קלות ראש, ווייל ער זיצט דאך קבוע אין בית מדרש און אין בית הכנסת א גאנצן טאג, און דאס איז באמת די מכוון וואס רבי יהושע בן לוי זאגט, מאי בי רבנן, ביתא דרבנן, די גמרא מיינט נישט נאר צו זאגן רבי יהושע בן לוי זאגט א מימרא אז מאי בי רבנן ביתא דרבנן ארויסצוברענגן אז א ראיה אז מען מעג זיך משתמש זיין מיט די בית מדרש. נאר דאס גופא, זאגט די גמרא, דאס גופא דער טעם ההיתר, וויבאלד ס'איז א ביתא דרבנן, זייער הויז, זענען דארט בקביעה'דיג, איז די השתמשות וואס זיי טוען, וואס בתור, מ'פרעגט אזוי, א מענטש וואס ער וואוינט נישט דארט, וואס איז נישט זיין וואוינונג דארט, איז וואס טוסטו תשמישין, וואס טוט עס ביי דיך אין שטוב, וואס טוסטו עס אין בית מדרש, איז א קלות ראש. אבער א מענטש וואס די גאנצע בית מדרש איז שבתי בבית השם כל ימי חיי, דאס איז זיין בית, קומט אויס אז זיין אויפפירונג איז נישט פוגם אין די דין פון מורא מקדש.